רבותי ס'דא ברעיקינג נוס, עטס ווייסט ביי נעילה זאגט מען למען נחדל מעושק ידינו, זאגט דער אר"י הקדוש דארטן דארף מען אינזין האבן אז טאמער מען האט איינעם באגנב'עט און באגזל'ט זאל מען אים צוריק געבן, מען זאל זיך אונטערנעמען מ'עט עס אים צוריק געבן, טאמער יענער איז שוין געשטארבן איז דא הלכות מען מאכט צרכי רבים און אנדערע זאכן. רבותי סאיז יעצט דא מוראדיגע נייעס מהאט געכאפט זעכצן אינגעלייט אין ארץ ישראל און אין אנטווערפן און אין לונדון וואס האבן געגנבעט מיליאנען דאלער געקאשערט געלט סטוט זיך סאיז דא עפעס דרײַ פֿיר בעלזער אינגעלייט אין ארץ ישראל און אין אנטווערפן און אין לונדון און דער חילול השם איז גרויס אמאל האט מען דערציילט א שוחט אז די שוחטים האבן נישט געמאכט גענוג געלט און מען האט געדרייט אביסל, מען האט געגעבן אביסל קעש, מען האט גענומען פוד סטעמפס, מעדיקעיד, און מיל מארט איז אריין דעמאלטס צום רבי'ן אז ס'איז דא א גרויסע אינוועסטיגעישן, האט די רבי געזאגט כ'וויל דיך בעטן א טובה, כ'וועל מתפלל זיין דאס מ'עט שוין ארויסקריכן דערפון, אבער איין זאך, מער זאלסטו נישט טוהן די זאכן. האבן זיי געטענה'ט מען קען נישט לעבן ליגעל ווייל אונז האמער אסאך קינדער, זיי רעכענען זיך נישט די גוים אז אונז האמער אסאך עקספענסעס, ביי אונז קאסט דאך מקווה געלט אליינס אפאר הונדערט דאלער א יאר, עניוועי האט די רבי געזאגט אה וויל איך דיר אבער עפעס זאגן, אביסל איז נישט געפערליך אז מען דרייט, אבער מען דרייט עס מיט א מאס, נישט אויסער די מאס. ס'איז דא א מעשה פון הייליגן ריזשינער, ס'האט אן אלמנה געוואוינט אקעגן איבער אן אנדערן סוחר און זיי האבן ביידע פארקויפט מילך, די אלמנה האט נישט געמאכט געלט, יענער האט געמאכט אסאך געלט, איז אריין צום ריזשינער און זי האט געוויינט, זי האט געזאגט רבי ווייסט ווי ערליך איך בין, איך וויש אפילו אויס די קאנע פון איין קאסטומער ביים צווייטן, און איך וואש עס אויס מיט וואסער, און איך וויש עס אויס דאס ביסל וואסער זאל נישט זיין גניבה, דער הייליגער ריזשינער א שמייכל געטון זאגט ער זאלסט וויסן דאס איז אן עולם השקר, עפעס מעג מען גנב'ענען, וויש נישט אויס עסטו מצליח זיין. ס'איז דא אין דעם אסאך פשטים, אבער למעשה אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה, עפעס מעג מען, און אונז ווייס מען די רבי האט אונז כסדר נאכגעזאגט דעם בני יששכר אז טאמער מען געבט די קינדער נישט מיט ערליכע געלטער, ער האט נאכגעזאגט פון אנדערע אויכעט, מען זעט מענטשן זענען ערליך און די קינדער זענען נישט מצליח, זאגט ער ווייל מען האט זיי מפטם געווען מיט געלט וואס איז נישט ערליך, איז דא אזא מעסטער מיינד חילול השם וואס די גאנצע וועלט איז ביזי יעצט מיט דעם, ס'איז אנבעליוועבל. רבותי אז אונז האלט מיר שוין דא זענען מיר אויף גרויסע צרות, ווי זענען די רבנים זאלן אונז לערנען? און אז מען קען טאקע נישט אויסקומען מיטן רענט זאג איך אייך עטס מוזטס אוועק מופן, עטס קענטס נישט דא וואוינען און מחלל זיין שם שמים און נישט האבן קיין טאג און קיין נאכט און נישט קענען אויפציען די קינדער, ס'איז מורא'דיגע ברעיקינג נוז, למען נחדל מעושק ידינו זאגט דער אר"י הקדוש מען זאל מכוון זיין אינזין אממ כ'וועל צוריק געבן אלע גניבות וואס איך האב, סאו רבותי מען גייט צו צום יום כיפור, טרייטס נישט צו פאפן דעם אייבערשטן, טרייטס באמת תשובה צו טון. און נאך א זאך, די פרויען זאלן פארשטיין, די מענער קענען נישט אייביג געבן און זיי האבן נישט גענוג צו געבן, און טרייטס צו סעטלען דאון. עניוועי, האטס אלע א פרייליכן יום טוב און א גרינגן תענית, און בעטס ענק אויס אלעס גוטס. כל טוב.